בעז השם יתברך, מסכת יבמות דף נ', מ'הייבן אן דף נ' עמוד א', אינמיטן פון די עמוד, ביי די נייע פרק ביי די משנה. איז אזוי, איידער מיר גייען מיר לערנען דא די משנה, עמיר נאכאמאל איבערחזר'ן אפאר וויכטיגע יסודות און כללים וואס מ'האט געזעהן משך די מסכת. איז אזוי, ווען איינער שטארבט אן קינדער, און ער לאזט איבער אפאר פרויען און ער האט אפאר ברידערס, האבן מיר געזעהן אז מן התורה דארף מען דא מאכן יבום אדער חליצה, ס'טייטש אזוי, ווילאנג מען מאכט נישט יבום און חליצה, איז דא אזא זיקה וואס הערשט אין די לופט. טאמער איינער פון די ברודערס מאכן יבום אדער חליצה מיט איינע פון די פרויען, איז ברגע וואס דאס איז געשען, איז די זיקה ווערט נפקע, ס'ווערט אויס זיקה, און ממילא ס'האט זיך געענדיגט די גאנצע זאך, ס'טייטש אלע אנדערע פרויען מעגן חתונה האבן נאכדעם, און מען האט מקיים געווען די מצוה. נאר וואס, נאכדעם וואס מען מאכט אדער יבום אדער חליצה, איז טאקע די זיקה ווערט נפקע, אבער נאכדעם קען מען מער נישט מייבם זיין. וואס טייטש ס'איז נישט דא אזא זאך אז נאך איין ברודער מאכט יבום מיט איין פרוי זאל גיין א צווייטע ברודער מאכן יבום מיט א צווייטע פרוי אדער אפילו די זעלבע ברודער מען קען נישט מייבם זיין צוויי פרויען פארוואס האט מען געזען מען לערנט ארויס פון א פסוק בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים אז נאר איין פרוי איז מען מייבם די אנדערע נישט און נאך מער לשיטת ר' עקיבא וואס מען האט געזען די לעצטע פאר בלעט וואס ר' עקיבא האלט אז ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין ביי חייבי לאוין איז טאקע עט נישט זיין קיין תפיסת קידושין טאמער איינער וועט פרובירן צו מייבם זיין צוויי פרויען, אדער טאמער א צווייטער ברודער וועט פרובירן צו מייבם זיין א צווייטע פרוי, ס'וועט גארנישט העלפן, פשט נאך יבום איז נישט דא אזא זאך יבום, און די זעלבע זאך נאך חליצה איז אויך נישט דא אזא זאך יבום, פארוואס האבן מיר אויך געזען א לימוד לא יבנה כיון שבנאו שוב לא יבנה אז נאך מען איז חולץ א פרוי, ס'טייטש אפילו איין ברודער איז חולץ איין פרוי, קען נישט דער ברודער און נישט די אנדערע ברודערס קענען מער נישט מייבם זיין נישט די פרוי, און נישט קיינע פון די אנדערע פרויען, איז דאס איז פשט אז די זיקה ווערט נפקע און נאכדעם קען מען מער נישט מייבם זיין, נאר וואס חוץ פון יבום וחליצה האבן מיר געזען מדרבנן איז דא מאמר און ס'איז דא גט, מאמר האבן חז"ל מתקן געווען איז א בחינה פון יבום און גט האבן זיי מתקן געווען איז א בחינה פון חליצה, וואס טייטש פשט אזוי, אוואדע נאך מען מאכט מאמר אדער נאך מען געבט א גט איז היות וואס מן התורה האט מען גארנישט געטון דא, איז אוודאי דארף מען נאך מאכן יבום וחליצה, וואס טייטש דאס איז קלאר אז מאמר און גט איז נישט מפקיע דא די זיקה, ס'איז נאך אלץ דא א זיקה, קען זיין ס'איז מפקיע אביסל, אבער דאס איז קלאר אז נישט אינגאנצן, נאר וואס וואס העלפט יא די מאמר אדער די גט? ס'העלפט אויף אזויפיל אז מ'קוקט עס אן מדרבנן, ווי א יבום און חליצה, ס'טייטש אזוי, לאמיר אנהייבן מיט מאמר, מאמר האבן חז"ל אנגעקוקט ווי א דרבנן'דיגע יבום, און ממילא ברגע וואס איין ברודער מאכט מאמר מיט איינע פון די פרויען, איז מדרבנן, זאגט מען שוין בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים, ס'טייטש דער ברודער עט מעגן מייבם זיין טאקע די פרוי וואס האט געקריגן מאמר, אבער נישט קיינע פון די אנדערע פרויען, און די זעלבע זאך קיינע פון די אנדערע ברודערס, עלן אויך נישט. טאר מייבם זיין קיינע פון די אנדערע פרויען, פארוואס ווייל מדרבנן קוקט מען שוין אן ווי דער ברודער האט מייבם געווען דער פרוי, אבער אין הכי נמי, אוודאי צום סוף העט ער דארפן מייבם זיין, און טאמער נישט העט ער דארפן געבן חליצה, און חוץ פון די חליצה העט ער אויך דארפן געבן א גט, ווייל ער האט געמאכט מאמר, אבער דער מאמר טוט אויף אז קיינער אנדערש טאר מער נישט מייבם זיין, די זעלבע זאך, דער גט טוט אויך אויף דער ענין, אז מדרבנן קוקט מען אן א גט כאילו ס'איז א חליצה און מן התורה איז דאס גארנישט, אבער מדרבנן קוקט מען עס אן חליצה'דיג, און ממילא ביי חליצה האט מען אויך געזען נאכדעם וואס איין ברודער מאכט חליצה, כיוון שבנה שוב לא יבנה, טאר ער מער נישט מייבם זיין נישט די פרוי און קיינער פון די ברודערס טארן מער נישט מייבם זיין קיינער פון די פרויען, און די זעלבע זאך ווען א ברודער געבט א גט פאר איינע פון די פרויען, טאר מער יעצט קיין איינע פון די אנדערע ברודערס און זעלבע זאך די ברודער, טארן מער נישט מאכן קיין יבום נישט מיט די פרוי און נישט מיט קיין איינע פון די אנדערע פרויען, פארוואס? ווייל מדרבנן קוקט מען עס אן חליצה'דיג, און ממילא נוצט מען די לימוד פון כיוון שבנה שוב לא יבנה אז נאך חליצה מאכט מען נישט קיין יבום, און די זעלבע זאך איז אויך דא א איסור אויף די קרובים, וואס טייטש לאמיר זאגן איין ברודער געבט א גט פאר איינע פון די פרויען, איז טאר ער מער נישט חתונה האבן מיט אלע אירע קרובות, אזוי ווי טאקע מען קוקט איר אן ווי זיין גרושה, אזוי ווי מען טאר נישט חתונה האבן מיט די קרובות פון א גרושה, טאר ער אויך נישט חתונה האבן מיט אלע אירע קרובות. דאס איז איין נקודה. יעצט נאך א נקודה וואס מ'דארף אויסשמועסן איידער מ'גייט דא לערנען די משנה, איז אונז האמיר שוין געזען ס'איז דא אזא מושג וואס הייסט א חליצה פסולה. חליצה פסולה האמיר געשמועסט איז א חליצה וואס א שוואכערע סארט חליצה, וואס טייטש אזא סארט פרוי וואס מ'קען נישט מייבם זיין, וואס מ'קען נאר חולץ זיין, איז די חליצה וואס מ'מאכט מיט אזא סארט פרוי איז א שוואכערע סארט חליצה ווי א חליצה מיט א פרוי וואס מ'קען אויך מייבם זיין. דאס ווערט גערופן א חליצה פסולה. דא אין די משנה עמיר זען א געוואלדיגע חידוש וואס ווערט גערופן א ביאה פסולה. טייטש מ'גייט זען די זעלבע געדאנק ביי יבום, אז טאמער איינער איז מייבם א פרוי וואס ער טאר בעצם נישט מייבם זיין, איז די יבום אויך א שוואכערע סארט יבם, כלפי וואס דאס איז נוגע עמיר זען בהמשך המשנה. נאך איין נקודה, עמיר קודם אויסשמועסן די געדאנק וואס מ'גייט דא זען אין די משנה, איז די עיקר געדאנק וואס מ'גייט זען אין די משנה איז טאקע די נקודה וואס מ'האט אויסגעשמועסט, אז יבום וחליצה וואס זיי זענען מן התורה, איז זיי זענען אינגאנצן מפקיע די זיקה, און במילא, נאכדעם וואס מ'מאכט לאמיר זאגן יבום, העלפט שוין גארנישט טייטש ס'שוין מער נישט דא קיין זיקה, במילא קומט נישט יעצט אריין חליצה, טאמער איינער וועט מאכן חליצה מיט א פרוי וואס ער האט מייבם געווען, איז די חליצה גארנישט, אזוי ווי איינער וועט מאכן חליצה מיט א פרוי אויפן גאס, אדער איינער וועט געבן חליצה פאר זיין אייגענע פרוי, ס'גארנישט מיט נישט, טייטש נאך יבום היות ס'מער נישט דא קיין זיקה, איז טאמער מ'וועט מאכן חליצה, אדער טאמער מ'וועט מאכן מאמר, טאמער מ'וועט געבן א גט, פארשטייט זיך נישט א געהעריגע גט, אבער די אלע זאכן וואס מ'וועט טון נאך יבום איז גארנישט מיט נישט, די זעלבע זאך נאך חליצה, העלפט אויך גארנישט, טייטש ברגע וואס מ'האט געמאכט חליצה איז שוין מער נישט דא דא קיין זיקה, און מילא טאמער מ'וועט יעצט מייבם זיין איז די יבום נישט קיין יבום, טאמער מ'וועט מאכן מאמר, אדער מ'וועט מאכן מ'וועט געבן א גט, די אלע זאכן זענען גארנישט מיט נישט, ווייל נאך חליצה איז מער נישט דא קיין זיקה. נאר וואס, דאס עמיר יא זעהן, אז נאך מאמר און נאך א גט וואס דאס איז די רבנן'דיגע זאכן וואס דאס איז נישט אינגאנצן מפקיע די זיקה איז נאך די צוויי זאכן איז יא שייך נאך צו טון אנדערע זאכן ס'איז יא שייך אויסצומישן מאמר מיט גט מיט חליצה מיט יבום ווייל נאך מאמר און נאך גט איז די זיקה נאך אלץ דא דא און מילא קען מען נאך ארומשפילן דא מיט דעם זיקה און דאס גייט מען זעהן אין די משנה זאגט די הייליגע משנה רבן גמליאל אומר קודם הייבט אן די משנה מיט א רבן גמליאל זאגט רבן גמליאל אזוי אין גט אחר גט ס'טייטש לאמיר זאגן ס'פאלן דא צוויי פרויען ליבום, מ'דארף דא מייבם זיין איינע פון די ביידע פרויען, אדער געבן א חליצה פאר איינע פון די ביידע פרויען. גייט יעצט די ברודער און ער געבט א גט פאר ביידע פרויען, ער געבט קודם א גט פאר די ערשטע פרוי, און נאכדעם א גט פאר די צווייטע פרוי. זאגט רבן גמליאל, די גט וואס מ'האט געגעבן פארן צווייטן פרוי איז גארנישט מיט נישט, ס'איז גארנישט ווערט, פארוואס? ווייל ווי רש"י רעדט אויס, רש"י רעדט אויס א מהלך אין די גמרא, די ערשטע מהלך אין די גמרא, די מהלך פון רבא למעשה צום סוף פאלט די גמרא אוועק פון די מהלך אבער דא רעדט עס רש"י אויס ממילא אונז עמיר גיין דא מיט רש"י זאגט רש"י די טעם פון רבן גמליאל איז ווייל רבן גמליאל האט געהאט א ספק וואס איז די כח פון א גט וואס הייסט פשטות אונז האבן געלערנט וואס איז דאס א גט אזא דרבנן'דיגע זאך רבן גמליאל האט געהאט א ספק רבן גמליאל האט געהאט א ספק צי א גט העלפט ממש טאקע ווי חליצה מדאורייתא אדער א צווייטע צד האט ער געהאט אפשר איז א גט גארנישט וואס טייטש דאס איז געווען קלאר פאר רבן גמליאל אז עס איז נישט אזוי ווי אונז האבן געלערנט ס'א דרבנן'דיגע סארט זאך ניין אדער ס'איז דאורייתא'דיג פונקט ווי חליצה אדער ס'איז גארנישט מיט נישט. און ממילא האט רבן גמליאל געזאגט ממה נפשך די צווייטע גט איז נישט קיין גט, ווייל טאמער גט איז פונקט ווי חליצה, איז ברגע וואס די ערשטע האט געקריגן א גט, איז כאילו מ'האט חולץ געווען די ערשטע, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט, נאך חליצה איז גארנישט מיט נישט, נאך חליצה איז שוין נישטא קיין זיקה, און מילא די גט וואס מ'געט פאר די צווייטע פרוי, איז כאילו א גט וואס מ'געט פאר א פרוי אויפן גאס, ס'איז ממש גארנישט מיט נישט. און מילא פועלט עס גארנישט. דאס איז על הצד אז גט איז פונקט ווי חליצה, און על הצד אז א גט איז גארנישט, איז סתם אזוי ביידע גט'ן זענען גארנישט, איז ממה נפשך די צווייטע גט איז גארנישט, כלפי וואס איז דאס נוגע? ס'איז נוגע אויף די קרובות פון די פרוי, וואס טייטש ווען א מאן געט א גט פאר די צוויי פרויען פאר די צוויי יבמות, איז אז מ'זאגט אז די צווייטע גט איז גארנישט איז פשט מארגן קען ער חתונה האבן מיט די צווייטע פרוי'ס שוועסטער, טאמער מען זאגט אז די צווייטע גט איז אויך עפעס, דעמאלטס איז ער אסור אויף די קרובות פון ביידע פרויען, זאגט רבן גמליאל אבער ניין, נאר די ערשטע גט איז עפעס די צווייטע גט איז גארנישט, און והוא הדין עט זיין, טאמער עס איז דא צוויי ברודערס מיט איין פרוי איז אויך די זעלבע זאך, לאמיר זאגן איינער שטארבט אן קינדער לאזט איבער איין פרוי אבער האט צוויי ברודערס, איז ביידע ברודערס געבן א גט, לויט רבן גמליאל די ערשטע גט איז עפעס, די צווייטע גט איז גארנישט, די זעלבע זאך זאגט רבן גמליאל, ולא מאמר אחר מאמר, נישט דא אזא זאך מאמר נאך מאמר, ס'טייטש נאר די ערשטע מאמר העלפט די צווייטע נישט, און אויך ווייטער די זעלבע געדאנק, ווייל ער האט געהאט א ספק צי מאמר איז פונקט ווי יבום, אדער א צווייטע צד אז ניין מאמר איז גארנישט מיט נישט, ממילא ממה נפשך, די צווייטע מאמר איז זיכער גארנישט, ווייל על הצד אז מאמר איז פונקט ווי יבום, שוין, איז די ערשטע מאמר יבום, נאך מען מאכט יבום, איז דאך סיי ווי סיי נישט שייך צו מאכן מאמר, און די צווייטע מאמר גארנישט, דאס איז על הצד אז מאמר איז יא עפעס, איז פונקט ווי יבום, און על הצד אז מאמר איז גארנישט, איז ביידע גארנישט, די ערשטע גארנישט און די צווייטע גארנישט, אבער על כל פנים ממה נפשך, די צווייטע מאמר איז גארנישט. ווייטער זאגט רבן גמליאל, ולא בעילה אחר בעילה, טאמער לאמיר זאגן ס'פאלן צוויי פרויען צו איין מאן, צו איין ברודער, און דער ברודער איז מייבם איין פרוי, שפעטער מאכט ער א בעילה ער איז מייבם די צווייטע פרוי, איז די צווייטע בעילה גארנישט, טייטש אוודאי איז עס א הארבע זאך, ס'איז א עבירה, ס'איז א בעילת זנות, אבער נישט מער פון דעם, פשט, ס'איז נישט כאילו ער האט איר מייבם געווען, ס'איז דא עפעס א געוויסע זאך וואס איז חל געווען ווען ער האט געמאכט א יבום מיט די צווייטע פרוי, ניין, ער האט סתם געוואוינט מיט א פרוי בזנות, ס'איז א גרויסע עבירה אבער מער פון דעם נישט, טייטש מארגן וועט ער מעגן חתונה האבן מיט אירע קרובות און זי וועט מעגן חתונה האבן מיט זיינע קרובות, די צווייטע בעילה איז גארנישט, ס'איז נישט קיין יבום, די זעלבע זאך ולא חליצה אחר חליצה, דאס איז דאך גאנץ א פשוט'ע דין, אז נאך מ'געט חליצה פאר איין פרוי, איז די חליצה וואס מ'געט פארן צווייטן פרוי פארשטייט זיך גארנישט מיט נישט, פארוואס ווייל ברגע וואס מען האט געגעבן חליצה איין מאל פאר איין פרוי איז נפקע דא די גאנצע זיקה ס'מער נישט דא קיין זיקה און במילא יעצט קען מען מאכן חליצות ביז איבערמארגן חליצות העלפט שוין נישט אזוי ווי מען געבט חליצה פאר א פרוי אויפן גאס אזוי זאגט רבן גמליאל וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך חכמים זאגן יש גט אחר גט אוודאי דא אזאך געבן א גט פאר צוויי פרויען אדער צוויי מענער געבן א גט פאר די זעלבע פרוי אוודאי עט די גט חל זיין וואס טייטש חכמים האלטן אז א גט איז א דרבנן'דיגע זאך און מדרבנן קענען חזל זאגן יא אז צוויי גיטין העלפן אויך דאס טייטש טאקע לאמיר זאגן צוויי ברידער זעלן געבן א גט פאר די זעלבע פרוי, איז ביידע גיטין זענען חל אז וואס? טייטש כלפי וואס? אויף וואס איז עס נוגע? אז די ברידער זעלן ביידע נישט טארן חתונה האבן מיט אירע קרובות, אדער לאמיר זאגן איינער געט א גט פאר צוויי פרויען, טאר ער נאכדעם נישט חתונה האבן מיט קיין איינע פון די צוויי פרויען'ס קרובות. און די זעלבע זאך זאגן די חכמים, ויש מאמר אחר מאמר, ס'איז אויך דא אזא זאך מען מאכט צוויי מאל מאמר, ביידע איז חל וואס טייטש אז מ'טאר שפעטער נישט חתונה האבן מיט ביידע פון די פרויען'ס קרובות און די ביידע פרויען טארן נישט חתונה האבן מיט זיינע קרובות, אבל אבער דאס אוודאי זענען די חכמים מודה אז לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום, אז נאך חליצה און נאך בעילה איז גארנישט דא, וואס טייטש איז גארנישט דא? ס'איז דא אסאך זאכן, די נקודה אז ס'איז גארנישט דא איז פשט אז יבום'דיג איז גארנישט דא, ס'טייטש נאכדעם וואס מ'איז מייבם האט זיך אלס געענדיגט, די פרשה איז פארמאכט, די תיקיה, די פייל, די פאלדער, איז פארמאכט, ס'איז אוועקגעפאקט, ס'האט זיך אלס געענדיגט, און ממילא נאכדעם וואס מ'האט געמאכט יבום, אדער נאכדעם וואס מ'האט געמאכט חליצה, קען מען נישט מאכן יעצט נאך א יבום, צו נאך א חליצה, צו א מאמר, צו א גט, אלעס האט זיך דא געענדיגט. זאגט יעצט די משנה ווייטער כיצד, און ווי רש"י איז מסביר, די כיצד גייט נישט ארויף אויף די מחלוקת וואס מען האט יעצט געזען צווישן רבן גמליאל און די חכמים, נאר ווי מען וועט זען אין די גמרא די כיצד איז א נייע זאך, די משנה פרעגט וואס זענען די אלע סארט ציורים וואס איז שייך ווען ס'איז דא איין יבם מיט איין יבמה, וואס טייטש ווען איינער שטארבט אן קינדער לאזט איבער איין פרוי און ער האט נאר איין ברודער, גייען מיר יעצט זען אלע היכי תמצות וואס איז דא צווישן די יבם מיט די יבמה, וואס טייטש מ'עט זעהן אין די משנה, וואס איז טאמער מ'מאכט צוויי זאכן, מאמר און נאכדעם גט, מאמר נאכדעם חליצה, מאמר נאכדעם יבום, און שפעטער גט און נאכדעם יבום, גט און נאכדעם חליצה, גט נאכדעם מאמר די אלע אויסגעמישטע זאכן, און ווייטער די נקודה דארף מען געדענקען איז אלעמאל די זעלבע נקודה, אז נאך יבום און נאך חליצה העלפט גארנישט, ווייל דער תיק איז פארמאכט, ס'האט זיך אלץ געענדיגט דא, נאך מאמר און נאך גט אוודאי קען העלפן געוויסע זאכן, און ס'קען ווערן גאר קאמפליצירט, און דאס גיימער זעהן דא אין די משנה. הייבט אן די משנה מיט דעם עשה מאמר, ס'טייטש מ'גייט זעהן אלע היכי תמצות וואס מ'מאכט קודם מאמר, און נאכדעם געט מען א גט, אדער נאכדעם געט מען חליצה, אדער נאכדעם מאכט מען יבום, וואס איז דעמאלטס די דין? זאגט די משנה אזוי עשה מאמר, ס'דא איין יבם ווי מ'האט געשמועסט און איין יבמה, ער מאכט מיט איר מאמר, ס'טייטש ער געט איר קידושין, עשה מאמר ביבמתו, ונתן לה גט. נאכדעם וואס ער מאכט מאמר מיט איר, געט ער איר א גט, וואס איז דא געשען? איז אזוי, מן התורה האט ער נאך גארנישט געטון דא, ווייל סיי מאמר און סיי גט איז דרבנן'דיגע זאכן, מן התורה דארף ער מאכן אדער יבום אדער חליצה, און דאס האט ער נאכנישט דא געטון, איז אזוי, דא צריכה הימנו חליצה, דא דארף יעצט די פרוי פון אים א חליצה, פארוואס? ווייל ער האט געמאכט מאמר, און אויף די מאמר האט ער טאקע געגעבן א גט און במילא די מאמר האט ער שוין געפטר'ט. נאר וואס, מען דארף דאך אויך האבן יבום אדער חליצה. איז יבום קען ער מער נישט דא מאכן, ווייל ברגע וואס ער האט איר געגעבן א גט, האט מען דאך געזען חזל האבן מתקן געווען אז נאך א גט קען מען מער נישט מייבם זיין, כיוון שבנה שוב לא יבנה. איז וואס, דארף ער געבן חליצה. דאס זאגט טאקע די משנה. וואס איז טאמער עשה מאמר? וחליצה, די ברודער דער יבם מאכט מאמר מיט די יבמה, ער געט איר קידושין געלט, און נאכדעם וואס ער מאכט מאמר געט ער איר חליצה, איז דא האט מען דאך געשמועסט אז חזל האבן מתקן געווען אז אויף מאמר דארף מען קריגן א גט, איז די חליצה האט טאקע געהאלפן מן התורה, אבער דער מאמר איז דאך נאך א דרבנן'דיגער פראבלעם וואס מען דארף דא פטר'ן, זאגט טאקע די משנה צריכה הימנו גט, חוץ פון די חליצה דארף ער איר אויך געבן א גט צו פטר'ן די מאמר וואס ער האט געמאכט, ווייטער וואס איז טאמער עשה מאמר ובעל, ער האט געמאכט מאמר מיט איר, און שפעטער האט ער בועל געווען, שפעטער האט ער מייבם געווען, זאגט די משנה געוואלדיג, הרי זו כמצוותה, איז ממש פונקט ווי די מצוה, מ'וועט זען די גמרא וועט זיך שטעלן אויף די לשון הרי זו כמצוותה, אבער די נקודה איז אז דאס איז דאך די גאנצע תפקיד געווען פון מאמר, מאמר איז פשט אז מען געבט קידושין פאר א פרוי און שפעטער איז מען איר מייבם, טאקע דאס האט ער געטון, ער האט מייבם געווען די פרוי וואס ער האט געמאכט מיט איר מאמר, און ממילא נאכדעם וואס ער האט זי מייבם, די זיקה ווערט נפקע ווי מען האט געשמועסט, די תיק איז פארמאכט. זאגט יעצט די משנה ווייטער, די משנה גייט יעצט אויסרעכענען אלע ציורים וואס מען געבט קודם א גט, וואס טייטש די יבם געבט איר א גט, און נאך די גט טוט ער אנדערע זאכן אזוי ווי מען האט געשמועסט, נאך יבום, נאך חליצה, קען מען שוין גארנישט טון, אבער נאך גט קען מען נאך טון, ווייל מן התורה האט מען דאך נאך גארנישט געטון, מן התורה איז א גט גארנישט, ממילא זאגט די משנה אזוי, נתן גט, טאמער דער יבם געבט פאר דער יבמה א גט, און נאכדעם ועשה מאמר, מאכט ער מיט איר מאמר, איז דאך א תרתי דסתרי, נאך א גט קען מען דען מאכן א מאמר, איז ווי רשי זאגט, יא, אוודאי קען מען מאכן מאמר נאך א גט, און אפילו לויט רבן גמליאל זאגט רשי, וואס רבן גמליאל זאגט אין גט אחר גט, ולא מאמר אחר מאמר, איז אויך ווייל ווי רשי האט מסביר געווען אז רבן גמליאל געהאט א ספק וואס פועלט א גט צו א גט פועלט ממש חליצה אדער ספועלט גארנישט ממילא ממה נפשך האט רבן גמליאל געזאגט די צווייטע גט איז נישט קיין גט אבער זאגט רשי רבן גמליאל וועט אוודאי מודה זיין אז טאמער מען מאכט מאמר נאך א גט איז אוודאי די מאמר פועלט יא ווייל על הצד אז א גט איז גארנישט און ס'קען זיין מאמר איז יא עפעס, און ממילא ר' גמליאל איז אוודאי יא חושש צו א מאמר נאך א גט, און כל שכן לויט די חכמים, וואס חכמים זאגן יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר, איז די זעלבע זאך טאמער מ'מאכט מאמר נאך א גט לויט די חכמים איז אויך חל, און וואס איז די דין, איז צריכה גט וחליצה, דארף יעצט די פרוי קריגן פון די מאן סיי א גט און סיי חליצה, פארוואס? א גט דארף זי קריגן ווייל ער האט געמאכט מיט איר מאמר, ווייטער חליצה דארף זי קריגן ווייל ער קען איר נישט מייבם זיין, ווייל נאך א גט קען מען נישט מייבם זיין אזוי ווי מ'האט געשמועסט כיוון שבנה שוב לא יבנה, און וואס דען, חליצה דארף ער איר געבן, און דאס איז ביי דער ציור, ווייטער וואס איז טאמער נתן גט, ער האט איר געגעבן א גט, ובעל, און נאכדעם האט ער איר מייבם געווען, איז לכאורה ער האט עובר געווען דא אויף א דרבנן, ווייל חזל זאגן דאך אז נאכדעם וואס מ'געט א גט, חזל קוקן אן א גט כאילו ס'איז א חליצה, און מילא נאך א גט בעצם טאר מען נישט מייבם זיין, נאר וואס, געגאנגען דער איד און ער האט יא מייבם געווען, איז לאמיר אריינטראכטן דא א רגע וואס איז דא געשען, מדרבנן, ברגע וואס ער האט געגעבן א גט פאר דער פרוי, איז מדרבנן קוקט מען איר אן כאילו ער האט איר געגעבן חליצה, אבער מן התורה בעצם האט ער גארנישט געטון, יעצט גייט ער און ובעל, ער וואוינט מיט איר, ער איז מייבם דער פרוי, איז מן התורה איז אוודאי דער יבום א גוטער יבום, איז לאמיר אריינטראכטן וואס וואלט מען אונז געזאגט, וואס איז יעצט דער דין מיט די פאר פאלק דא, איז דאס קען מען נאך פארשטיין אז חזל קנס'ענען דער איד, און זיי זאגן פארן איד, דו האסט נישט געהאט קיין שום רעכט דא צו מייבם זיין, אונז האמיר געמאכט א תקנה נאך א גט איז מען נישט מייבם, דו האסט מייבם געווען, שוין זאלסט דיך גט'ן. און מילא א גט קען מען נאך דא פארשטיין, אבער זאגט די משנה א גרעסערע חידוש, צריכה גט וחליצה, א גט אליין איז נישט גענוג, זי דארף אויך א חליצה. פארוואס דארף זי אויך א חליצה? ווי קומט דא אריין א חליצה? איז ווי רש"י איז מסביר, און דאס מיר זעהן אין די גמרא, און דא ליגט דער חידוש וואס מען האט בעצם פריערט אויסגערעדט, אז ס'איז דא אזא זאך וואס ווערט גערופן א ביה פסולה, ס'טייטש א יבום וואס איז פסול, אפילו נארמאל העלפט יבום, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט נאך יבום האט זיך אלץ גענדיגט, די תיק איז פארמאכט שוין מער נישט דא קיין זיקה, דאס איז נאר ביי א כשר'ע יבום, אבער דא זאגט די משנה א געוואלדיגע חידוש, אז טאמער ס'איז א פסול'ע סארט יבום, אזוי ווי ביי אונזער ציור, ברגע וואס דער איד דער יבם געבט פאר דער יבמה א גט, איז מדרבנן טאר ער איר דאך מער נישט מייבם זיין, און אז ער גייט אף על פי כן און ער איז איר מייבם, איז דער יבום נישט קיין גוטע יבום, וואס טייטש א פסול'ע יבום ס'איז א שוואכע ידען, וואס מיינט א שוואכע ידען? ס'איז אנדערש ווי א נארמאלע יבום, נארמאל איז א יבום אינגאנצן מפקיע די זיקה, ס'פארמאכט די תיק, דא איז אנדערש, דער יבום פסולה, דער ביה פסולה, פארמאכט נישט די תיק, ס'ווערט נישט פטור דא פון דעם זיקה, ס'איז נאך אלץ דא א זיקה, איז במילא די דין אז חוץ פונעם גט, ווייל מ'דארף דאך האבן א גט ער האט דאך איר מייבם געווען, דאך די יבום איז א יבום, אבער חוץ פון דעם דארף מען אויך א חליצה, ווייל די יבום אליין איז נישט געווען גענוג דא צו פארמאכן דעם תיק, די יבום אליין איז נישט געווען גענוג אוועקצונעמען די זיקה, מ'דארף אויך צו דעם א חליצה, א געוואלדיגע חידוש אין די משנה. זאגט די משנה ווייטער, וואס איז טאמער נתן גט וחלץ, ער גט, קודם גט ער איר א גט און נאכדעם מאכט ער מיט איר חליצה, וואס בעצם קען מען דא אריינטראכטן אז לכאורה דא איז אויך א חליצה פסולה, פארוואס? ווייל נאכדעם וואס מען געט א גט קען מען מער נישט מייבם זיין, און מ'האמיר דאך געשמועסט אז ביי א פלאץ וואס מען קען נישט מייבם זיין איז די חליצה וואס מען מאכט איז א שוואכע סארט חליצה, פונדעסטוועגן מ'עט זעהן אין די גמרא וואס די חילוק צווישן א חליצה פסילה און א ביאה פסילה אבער דא זאגט די משנה איז די דין אין אחר חליצה כלום אזוי ווי מ'האט געשמועסט נאך א חליצה האט זיך אלעס געענדיגט ס'טייטש אפילו מען געט קודם א גט און נאכדעם חליצה נאך א חליצה האט מען פארמאכט דא דעם תיק ס'האט זיך אלעס געענדיגט ס'איז מער נישט דא קיין זיקה. זאגט יעצט די משנה ווייטער, וואס איז טאמער חלת? ס'טייטש וואס איז טאמער דער יבום געט קודם חליצה פאר די יבמה? איז ווייטער אזוי ווי מ'האט געשמועסט נאכאמאל און נאכאמאל, נאך חליצה האט זיך אלעס געענדיגט, נאך חליצה איז מער נישט דא קיין זיקה, מילא נישט קיין חילוק וואס מ'וועט מאכן נאכדעם, צו מ'וועט מאכן א מאמר, צו מ'וועט מאכן א גט, צו מ'וועט מאכן יבום, גארנישט העלפט נישט נאך חליצה. דאס זאגט טאקע די משנה חלץ, ועשה מאמר, נתן גט, ובעל, איז ביי די אלע ציורים, דא קומט בעצם די ווערטער וואס שטייט באלד אין אחר חליצה כלום, אבער מ'עט זעהן אין גמרא פארוואס שטייט נישט דא, אבער בעצם קען מען עס דא גורס זיין, אין אחר חליצה כלום, ס'טייטש נאך חליצה, העלפט נישט קיין מאמר, העלפט נישט קיין גט, העלפט נישט קיין בעילה, און נאך מער ווי רשי רעדט אויס, אונזער משנה גייט כשיטת ר' עקיבא, אז אפילו עט איר מקדש זיין, עט עס אויך נישט העלפן, ווייל ר' עקיבא זאגט אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, מילא דא דא א לאו, ברגע וואס מען מאכט חליצה מיט א פרוי, האבן מיר געזעהן כיוון שבנה שוב לא יבנה, ער טאר מער נישט חתונה האבן מיט איר איז דא א לאו, און ממילא נישט נאר אז ער טאר נישט, נאר ער קען נישט לויט רבי עקיבא, און אזוי האלט אונזער משנה, און די זעלבע זאך זאגט די משנה אויף בעל, וואס איז טאמער איינער האט מייבם געווען די יבמה, האבן מיר אויך געשמועסט, נאך יבם, פארשטייט זיך דא רעדט מען נישט א יבום פסילה, דא רעדט מען א יבום וואס האט געמעגט מייבם זיין, נאך יבום האט זיך די תיק פארמאכט, און מילא נאכדעם ועשה מאמר, נתן גט, חלץ, אין אחר חליצה כלום, נישט אין אחר חליצה כלום נאר אין אחר ביאה כלום ביידע מיינט די משנה צו זאגן נאך יבום און נאך חליצה איז מער גארנישט דא זאגט יעצט די משנה ביז יעצט האט מען גערעדט פון איין יבם מיט איין יבמה זאגט די משנה אחת יבמה אחת ליבם אחד ואחת שתי יבמות ליבם אחד די משנה גייט יעצט אויסרעכענען אז הוא הדין די זעלבע זאך גייט זיין ווען ס'איז דא צוויי יבמות מיט איין יבם נישט נאר איין יבם מיט איין יבמה נאר דא עט מען זעהן די זעלבע מעשה ביי צוויי יבמות און די משנה רעכנט אויס כיצד זאגט די משנה אזוי עשה מאמר בזו און מאמר בזו צוויי פרויען זענען געפאלן פאר די איין יבם און די יבם מאכט מאמר מיט ביידע פרויען איז די דין איז צריכות שני גיטין קודם כל ער דארף יעצט גט'ן ביידע פארוואס ווייל אז מען מאכט מאמר דארף מען גט'ן, דאס איז מדרבנן, דאס איז קלאר אז נאך א מאמר קומט א גט, און די זעלבע זאך וחליצה, דא דארף מען אויך מאכן חליצה, חליצה איז נישט פאר ביידע, חליצה איז איינס פון די צוויי, פארוואס קען מען נישט מאכן יבום, איז ווייל די משנה דא גייט כשיטת חכמים, וואס מען האט געזען אנפאנג משנה, וואס חכמים זאגן יש מאמר אחר מאמר, און ממילא היות וואס יש מאמר אחר מאמר איז פשט די מאמר וואס דער איד האט געמאכט מיט די ביידע יבמות, האבן ביידע חל געווען, מילא קען מען נישט יעצט מייבם זיין קיין איינס פון זיי, ווייל מען האט דאך געזען בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים, און דא טאר מען נישט מאכן יבום מיט איינס פון זיי און מאמר מיט די אנדערע, איז דאך דא א פראבלעם פון בית אחד הוא בונה, מילא די איינציגסטע ברירה וואס איז דא דא איז חליצה, איז טאקע געבט ער א גט פאר ביידע די פרויען און ער געבט חליצה פאר איינס פון זיי, און אזוי האט מען פארמאכט די תיק, נאכדעם איז טאקע מער גארנישט דא. ווייטער זאגט די משנה וואס איז מאמר בזו וגט לזו, ער מאכט מאמר מיט איין פרוי, און דעם צווייטן פרוי געט ער א גט, איז די דין איז צריכה גט וחליצה, וואס טייטש די פרוי וואס ער האט געמאכט מאמר מיט איר, זי דארף א גט, ווייטער נאכדעם וואס ער געט איר א גט קען ער נישט יעצט מייבם זיין קיין איינס פון די ביידע פרויען, ווייל די צווייטע פרוי האט דאך געקריגן א גט, און אז די צווייטע פרוי האט געקריגן א גט, האט מען געזען כיוון שבנה שוב לא יבנה, מדרבנן קען מען מער נישט מייבם זיין, ממילא מען קען מער נישט מייבם זיין, וואס דארף מען טון וחליצה. מען דארף געבן א חליצה פאר איינע פון די צוויי פרויען, ס'טייטש ווייטער מען געבט א גט פאר די פרוי וואס מען האט געמאכט מיט איר מאמר, און א חליצה פאר איינע פון די ביידע, און מיט דעם איז די תיק פארמאכט, דא האט זיך עס געענדיגט. ווייטער זאגט די משנה וואס איז מאמר בזו ובעל לזו, ער מאכט מאמר מיט איין פרוי און ער איז בועל איז מייבם די צווייטע פרוי, וואס בעצם טאר ער דאס נישט טון, פארוואס ווייל ברגע וואס מען מאכט מאמר מיט איינס טאר מען נישט בועל זיין די צווייטע ווייל בית אחד הוא בונה ולא שני בתים מען טאר דאס נישט טון איז געגאנגען דער איד האט יא געטון און אזוי ווי מען האט געשמועסט ווען מען טוט א זאך וואס מען טאר נישט ווען מען מאכט א בעילה וואס מען טאר נישט איז דאס א ביאה פסולה און מילא דא האט זיך נישט פארמאכט די תיק ס'הענגט נאך אין די לופט איז וואס דארף מען טון דא איז קודם כל צריכות שני גיטין ביידע פרויען דארף מען גט'ן וחליצה דא דארף מען אויך חליצה פארוואס ווייל די בעילה וואס מ'האט געמאכט מיט די צווייטע פרוי האט נישט מפקיע געווען די זיקה דא, ס'האט נישט פארמאכט דעם תיק, פארוואס? ווייל ס'איז געווען א ביאה פסולה, ס'איז געווען א ביאה נאך א מאמר, און ס'איז געווען פסולה ווייל מ'טאר נישט מאכן א ביאה מיט א צווייטע פרוי נאך וואס מ'מאכט מאמר מיט די ערשטע פרוי, ווייל בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים. ווייטער זאגט די משנה, מאמר בזו וחלץ לזו, טאמער ער מאכט מאמר מיט איין פרוי און געבט חליצה פארן צווייטן פרוי, איז ברגע וואס ער האט געגעבן חליצה פארן צווייטן פרוי, בעצם איז די תיק שוין פארמאכט, נישט נאר דאס נאך מען מאכט חליצה מיטן צווייטן פרוי, טאר מען יעצט נישט מייבם זיין די ערשטע וואס האט געמאכט מאמר מיט איר, ווייל כיוון שבנה שוב לא יבנה, מען קען נישט נאך חליצה מאכן א יבום, נאר וואס, הראשונה צריכה גט, נאכדעם וואס ער האט געמאכט חליצה מיט די צווייטע, האט טאקע די חליצה פארמאכט די תיק דא, יבום דא האט מען מער נישט טארן מאכן, אבער א גט דארף מען נאך געבן פארן ערשטן, פארוואס, ווייל ווי נישט ווי האט געמאכט מיט איר מאמר, און חז"ל האבן מתקן געווען אז נאך מאמר דארף מען גט'ן. ווייטער זאגט די משנה וואס איז טאמער, גט לזו, וגט לזו, ער געט א גט פאר ביידע פרויען, איז צריכות הימנו חליצה, נאך א גט דארף מען נאך חליצה, פארוואס? ווייל א גט איז נאר מדרבנן, מען דארף דאך מן התורה דא אויך פטר'ן די זאך, מען דארף פארמאכן דעם תיק, און מען קען נאר פארמאכן די תיק מיט א חליצה אדער מיט א יבום, וואס איז טאמער גט לזו ובעל לזו, ער האט געגעבן א גט פאר איינס און ער האט מייבם געווען די צווייטע, איז צריכה גט וחליצה, ווייטער די זעלבע געדאנק ווי מען האט פריערט געזען, די רגע וואס מען געט א גט פאר איין פרוי איז דא יעצט א דרבנן'דיגע פראבלעם פון צו מייבם זיין קיינס פון זיי, פארוואס ווייל כיוון שבנה שוב לא יבנה, מדרבנן טאר מען נישט מייבם זיין, מילא יעצט אז ער גייט און ער איז מייבם די צווייטע איז דאס א ביאה פסילה, ס'טייטש ס'פארמאכט נישט די תיק, ס'פטר'ט נישט די זיקה, און פאר דעם דארף מען סיי א גט פאר די פרוי וואס ער האט בועל געווען, און סיי א חליצה, פארוואס ווייל די בעילה אליין האט נישט פארמאכט דעם תיק טא מ'דארף א חליצה, ווייטער וואס איז טאמער גט לזו ומאמר בזו, ער געט א גט פאר איין פרוי און מאמר פארן צווייטן פרוי, וואס מדאורייתא האט ער נאך גארנישט געטוהן דא מדרבנן האט ער געמאכט א גט מיט מאמר, איז טאקע דא צריכה גט וחליצה, די פרוי וואס ער האט געמאכט מיט איר מאמר דארף ער איר געבן א גט, חוץ דעם דארף ער אויך געבן חליצה, פארוואס ווייל מ'דארף דאך דא פארמאכן דעם תיק. ווייטער זאגט די משנה, גט לזו וחלץ לזו, טאמער ער געט א גט פאר איין פרוי און פאר די צווייטע פרוי א חליצה, אין אחר חליצה כלום, איז שוין גארנישט דא דא, און ווי מען האט געשמועסט אז מען קען שוין נישט מקדש זיין קיין איינס פון זיי, ווייל די משנה גייט כשיטת ר' עקיבא אז ס'איז דא דא א לאו פון כיוון שבנה שוב לא יבנה, נאכדעם וואס מען מאכט חליצה טאר מען נישט מייבם זיין, און ר' עקיבא האלט אז אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, איז אין אחר חליצה כלום, ס'וועט טאקע נישט העלפן, ס'וועט נישט זיין קיין תפיסת קידושין, נאך חליצה נאך חליצה איז די תיק פארמאכט און ס'העלפט שוין גארנישט. זאגט די משנה ווייטער, וואס איז טאמער חלץ? ער געבט פאר די ערשטע פרוי א חליצה, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז נאך חליצה בעצם איז די תיק שוין פארמאכט, וואס טייטש יעצט נישט קיין חילוק וואס ער גייט טון מיט די צווייטע פרוי, עט עס נישט חל זיין, טאמער ער וועט מאכן חליצה מיט די צווייטע פרוי איז די חליצה נישט קיין חליצה, טאמער ער וועט מייבם זיין די צווייטע פרוי, האבן דאך געשמועסט רבי עקיבא האלט אז אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, דא איז דאך דא א לאו, כיוון שבנה שוב לא יבנה, מען קען נישט מייבם זיין די צווייטע פרוי, ער וועט גט'ן די צווייטע פרוי, איז אבי געגעבן א פאפיר, ס'איז אפילו נישט קיין גט, און דא זאגט טאקע די משנה, טאמער חלץ האט געמאכט חליצה מיט די ערשטע פרוי, און נאכדעם מיט די צווייטע פרוי וחלץ האט ער אויך געמאכט חליצה, או חלץ ועשה מאמר, אדער לאמיר זאגן ער האט געמאכט חליצה מיט די ערשטע פרוי, מיט די צווייטע פרוי מאמר, איז גארנישט, אויך נישט דא קיין תפיסת קידושין ביים צווייטן פרוי ווי מען שמועסט, אדער נתן גט, ער געט א גט פארן צווייטן פרוי, סתם א פאפיר, אדער ובעל, ער האט איר בועל געווען, סתם א בעילת זנות, ס'איז גארנישט מיט נישט, איז דא קומט אריין די ווערטער אין אחר חליצה כלום, וואס טייטש ס'איז גארנישט דא נאך חליצה, חליצה דא האט זיך אלץ געענדיגט, די תיק איז פארמאכט. או, די זעלבע זאך זאגט די משנה, וואס וועט זיין בעל, וואס איז טאמער די יבם איז מייבם די ערשטע פרוי, איז ברגע וואס מ'איז מייבם די ערשטע פרוי, איז ביי די צווייטע פרוי וועט אויך גארנישט העלפן, וואס טייטש א בעילה ביי די צווייטע פרוי וועט זיכער נישט העלפן, ווייל מ'האט דאך געזען בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים, מילא מ'קען נישט מייבם זיין די צווייטע פרוי, לויט רבי עקיבא קען מען אויך נישט מקדש זיין די צווייטע פרוי, ווייל מ'שמועסט דאך אונזער משנה גייט כשיטת רבי עקיבא אז ס'איז נישט תופס קידושין ביים צווייטן פרוי, א גט ביי די צווייטע פרוי איז גארנישט מיט נישט, ס'איז גארנישט סתם א פאפיר, און מאמר גארנישט ס'וועט גארנישט העלפן ביים צווייטן פרוי, חליצה פארשטייט זיך וועט נישט העלפן ביים צווייטן פרוי, ס'גארנישט, דא זאגט די משנה, וואס איז טאמער בעל, ער איז מייבם די ערשטע פרוי, ובעל, שפעטער איז ער מייבם די צווייטע פרוי, אדער בעל ועשה מאמר, ער מאכט מאמר מיטן צווייטן פרוי אדער נתן גט, ער געבט א גט פארן צווייטן פרוי, וחלץ, אדער ער געט חליצה פארן צווייטן פרוי, איז אין אחר חליצה כלום און ווייטער ווי מען שמועסט דא דארף מען גורס זיין אין אחר בעילה כלום וואס טייטש נאכדעם וואס מען איז מייבם איין פרוי, איז מיט די צווייטע פרוי העלפט שוין גארנישט, זאגט די משנה, בין יבם אחד לשתי יבמות, בין שני יבמים ליבמה אחת, ס'טייטש די אלע דינים וואס מען האט געזען יעצט אז מען האט דאך געשמועסט אז עס רעדט זיך ביי איין מאן און צוויי פרויען, איז די אלע מעשות קען מען אויך פארציילן צוויי מענער מיט איין פרוי אז וואס אז איין מאן האט געמאכט מאמר און די צווייטע האט געמאכט א גט אדער איין מאן האט געמאכט מאמר די צווייטע יבום ס'טייטש די זעלבע דינים וועט זיין ביי צוויי מענער און ביי איין פרוי איז אויך ווענדט זיך טאמער די ערשטע מאן האט געמאכט יבום אדער חליצה איז דא די תיק פארמאכט וואס די צווייטע מאן טוט איז נישט נוגע און טאמער די ערשטע מאן האט געמאכט מאמר אדער גט, איז אוודאי יא נוגע וואס די צווייטע מאן טוט, אזוי ווי מ'האט געזען ביז אהער. זאגט יעצט די משנה ווייטער, און דא גייט די משנה מדגיש זיין די נקודה אז א ביאה פסולה איז נישט מפקיע אינגאנצן די זיקה, אזוי ווי מ'האט געזען, זאגט די משנה אזוי, קודם חזר'ט איבער די משנה א שטיקל וואס מ'האט שוין געזען, חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל, או בעל ועשה מאמר ונתן גט וחלץ, אין אחר חליצה כלום. ס'טייטש די משנה חזר'ט פשוט איבער די ווערטער וואס מ'האט שוין געזען, און די משנה איז מדגיש דא א נקודה, די משנה פארלייגט זיך אויף די ווערטער אין אחר חליצה כלום, זאגט די משנה, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, וואס טייטש חליצה פארמאכט א תיק, ס'פארמאכט אינגאנצן די זאך, ס'איז מפקיע אינגאנצן די זיקה, סיי טאמער די חליצה איז אנפאנג, סיי טאמער ס'איז אינמיטן, און סיי טאמער ס'איז צום סוף, וואס טייטש אזוי, לאמיר זאגן ס'איז דא צוויי פרויען דא, צוויי יבמות, און ער הייבט אן די מעשה מיט א חליצה, ס'טייטש ער גייט דא די יבם, ער געט א חליצה פאר די ערשטע, שפעטער פאר די צווייטע מאכט ער מאמר, און נאכדעם געט ער א גט פאר די ערשטע, איז די דין איז, די חליצה ברגע וואס מ'האט געגעבן חליצה, איז אין אחר חליצה כלום, ס'האט זיך אלעס געענדיגט, און ממילא די מאמר און די גט וואס ער מאכט נאך די חליצה, איז גארנישט מיט נישט. ס'איז כאילו ער האט עס נישט געמאכט, ער איז נישט אסור אויף אירע קרובות, זי איז נישט אסור אויף זיינע קרובות, פארוואס? ווייל חליצה האט פארמאכט די תיק. דאס איז חליצה ווען ס'איז אנפאנג, ווען ס'איז בתחילה. חליצה באמצע מיינט, לאמיר זאגן ער האט געמאכט מאמר מיט איין פרוי, און שפעטער מיט די צווייטע פרוי האט ער געמאכט חליצה, און שפעטער צוריק צו די ערשטע פרוי האט ער געגעבן א גט, אדער נאכאמאל מאמר, נישט קיין חילוק. די חליצה איז געווען אינדערמיטן, איז ווייטער די חליצה האט פארמאכט די תיק, ס'האט אלעס אפגעהאקט, און ממילא פון די חליצה און ווייטער די גט וואס ער האט געגעבן נאך די חליצה איז גארנישט מיט נישט, און די זעלבע זאך ביים סוף, ס'טייטש לאמיר זאגן ער האט געבן מאמר פאר איין פרוי און שפעטער א גט פאר א צווייטע פרוי נאכדעם וועט ער מאכן חליצה איז פיין, פון די חליצה און ווייטער איז אלס אפגעהאקט, וואס טייטש טאמער האט געבן א גט נאכדעם אדער מאמר נאכדעם גארנישט גייט נישט נאך חליצה, חליצה פארמאכט א תיק, חליצה איז אינגאנצן פוקע, ס'איז מפקיע די זיקה. זאגט אבער די משנה והבעילה, ביי בעילה איז נישט אזוי, ווייל בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום, באמצע ובסוף יש אחריה כלום, ס'טייטש בעילה איז נישט אזוי, בעילה אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווענדט זיך צו ס'איז א בעילה פסולה צו א ביאה פסולה צו נישט, וואס טייטש טאמער ס'איז בתחילה, טאמער די ערשטע זאך וואס ער טוט איז ער איז בועל איינע פון די פרויען ער איז מייבם איינע פון די פרויען, איז דעמאלטס טאקע די יבום איז א גוטע יבום, און די תיק איז פארמאכט נאכדעם, נישט קיין חילוק ער גייט מאכן גיטין צו חליצות צו מאמר'ס, ס'גארנישט מיט נישט ווייל די תיק איז שוין פארמאכט, אבער דא זאגט די משנה וואס איז טאמער ס'איז אינמיטן אדער בסוף, ס'טייטש וואס איז טאמער ער טוט זאכן פאר די בעילה, ער געט א גט פאר די בעילה, אדער ער געט מאמר פאר די בעילה, ס'טייטש ער געט מאמר פאר איין פרוי און שפעטער איז ער בועל די צווייטע פרוי, וואס דעמאלטס איז די בעילה די יבום וואס ער מאכט מיט די צווייטע פרוי איז פסולה, ס'איז נישט קיין גוטע ביאה, ס'איז נישט קיין כשר'ע יבום, איז פשט ס'איז נישט מפקיע די זיקה, און אז ס'איז נישט מפקיע די זיקה, איז פשט ס'פארמאכט נישט די תיק, איז טאמער נאכדעם מאכט מען מאמר אדער גט, אדער מען טוט נאכדעם זאכן, איז אוודאי די זאכן וועלן חל זיין, ווייל די תיק איז נאכנישט פארמאכט. אזוי זאגט די תנא אין די משנה, ברענגט די משנה א דעה וואס קריגט זיך אויף דעם ר' נחמיה אומר, אחת בעילה ואחת חליצה, בין בתחילה בין באמצע בין בסוף, אין אחריה כלום. ר' נחמיה האלט אז אפילו א בעילה צום סוף, ס'טייטש לאמיר זאגן ער וועט מאכן ער וועט געבן א גט פאר איין פרוי, שפעטער א מאמר פארן צווייטן פרוי, און נאכדעם וועט ער בועל זיין ער וועט מייבם זיין די ערשטע פרוי, זאגט ר' נחמיה, די תיק האט זיך דא פארמאכט, וואס טייטש די יבום איז א גוטע יבום, ס'איז א גאנצע יבום, מען דארף נישט קיין חליצה נאך אזא סארט יבום, און טאמער ער וועט מאכן מאמר צו גט צו חליצה נאך די יבום איז טאקע גארנישט איז נישט חל, ווייל ווי ר' נחמיה האלט, אז אפילו א בעילה צום סוף איז אויך א בעילה א יבום צום סוף איז אויך א יבום נישט דא אזא זאך א ביאה פסולה זאגט די הייליגע גמרא עד כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר ס'טייטש מ'האט געזעהן אין די משנה א מחלוקת רבן גמליאל און די חכמים ביי גט אחר גט ביי מאמר אחר מאמר אבער זאגט די גמרא אבל גט אחד ביבמה ומאמר אחד ביבמה מהני מאי טעמא אמור רבנן גט ביבמה מהני פרעגט די גמרא סתם אזוי איך הער גט נאך א גט מאמר אחר מאמר לאמיר קודם רעדן פון איין גט זאגט די גמרא פארוואס העלפט א גט וואס איז דאס א גט ווי געהערט געווארן א גט מן התורה איז דאך א גט גארנישט מיט נישט, און פארוואס האבן חזל מתקן געווען אז נאכדעם וואס מען געט א גט טאר מען מער נישט מייבם זיין? פארוואס? ענטפערט די גמרא, משום דמהני בעלמא, ווייל היות אז גט העלפט דאך איבעראל, מען רעדט נישט ביי א יבום, נאר סתם א מענטש האט א פרוי קען ער איר גט'ן, איז דאי אמרת לא מהני, טאמער דו'סט זאגן אז ביי א יבמה העלפט נישט א גט, עלן מענטשן זאגן אמרי, גט להוציאה וחליצה להוציאה, איז ומדגט לא מהני, חליצה נמי לא מהני, ואתי למיבעל אחר חליצה, ס'טייטש מענטשן עלן זאגן, אונז ווייס מען נארמאל א גט העלפט, אז מען געט א גט פאר א פרוי, איז קען שפעטער די פרוי חתונה האבן מיט וועם זי וויל, דער מאן קען חתונה האבן מיט וועם זי וויל, אזוי איז נארמאל ביי א מאן און א פרוי, איז דא פלוצלינג זעט מען גט העלפט נישט, עלן מענטשן טראכטן אה פארוואס העלפט נישט גט, מסתמא ווייל מען דארף אויך חליצה, ס'טייטש מסתמא דארף מען ביידע, מען דארף א גט מיט חליצה, איינס אליין איז נישט גענוג, דאס איז מסתמא די טעם, אזוי עלן מענטשן זאגן, א טעות אוודאי, אבער אזוי עלן מענטשן זאגן. און ממילא וועלן מענטשן אויך זאגן, וואס איז טאמער איינער האט געמאכט חליצה אליין? איז חליצה אליינס אויך גארנישט, מען דארף ביידע. און ממילא טאמער איינער האט געגעבן חליצה פארן פרוי, און ער האט נאכנישט געגעבן א גט, וועלן מענטשן זאגן, מען דארף ביידע, טאמער האסט נאכנישט געגעבן ביידע, קענסט נאך אריינכאפן נאך א חליצה, קענסט נאך מייבם זיין. און דאס איז אוודאי נישט אזוי, און דערפאר, כדי מענטשן זאלן נישט מאכן די טעות, האבן חזל מתקן געווען, אז נאך א גט אליין, אדער נאך חליצה אליין, נאך חליצה אליין פארשטייט זיך, דאס איז די דין, אבער אפילו נאך א גט אליין, טאר מען נישט מייבם זיין די פרוי כדי עס זאל נישט ארויסקומען קיין מכשולות? זאגט די גמרא מאי טעמא אמור רבנן מאמר ביבמה מהני, און פארוואס עפעס האבן חזל מתקן געווען מאמר? פארוואס דארף מען מתקן זיין אז נאך מען געט קידושין פאר איינס קען מען שפעטער נישט מייבם זיין די צווייטע? ווי קומט אריין מאמר? זאגט די גמרא די זעלבע געדאנק, משום דמהני בעלמא, ווייל נארמאל העלפט דאך קידושין, און מילא דאי אמרת לא מהני, אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות, ומדמאמר לא מהני, ביאה נמי לא מהניא, ואתי למיבעל אחר ביאה, טייטש מענטשן וועלן זאגן אז אה, קידושין העלפט נישט דא, מסתמא ווייל קידושין אליין העלפט נישט, מסתמא ווייל מען דארף האבן סיי קידושין און סיי יבום, אזוי וועלן מענטשן זאגן בטעות, און מילא עלן מענטשן זאגן פארקערט אויך, וואס איז טאמער מען איז מייבם אן קיין קידושין, איז די יבום אויך נישט גענוג שטארק, ס'איז אויך נישט קיין יבום, און מילא העט א מענטש זיך מתיר זיין אז טאמער ער העט מייבם זיין איין פרוי און ער העט נאכנישט מאכן מיט איר קידושין העט ער זאגן ווייסטו וואס, כ'צי צוריק, כ'וויל די אנדערע פרוי. און דאס אוודאי טאר מען נישט טון, ווייל בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים, מילא האבן חזל מתקן געווען נישט דא אזא זאך, נאכדעם וואס מ'איז מקדש איין פרוי, האט זיך גענדיגט מיט אלע אנדערע פרויען, איר קענסטו מייבם זיין א צווייטע נישט, כדי ס'זאל נישט ארויסקומען קיין טעותים. זאגט די גמרא יעצט, און מאי טעמא אמור רבנן ביאה פסולה יש אחריה כלום, ס'טייטש דא פרעגט די גמרא אויף די גרויסע חידוש וואס מ'האט געזען די משנה, אז ס'איז דא אזא זאך ווי א ביאה פסולה, וואס מיינט א ביאה פסולה האבן מיר געשמועסט, אזא סארט ביאה וואס מ'טאר נישט מאכן, וואס טייטש דאס בעצם וואלט מען נישט געטארט מייבם זיין מדרבנן, דאס הייסט א ביאה פסולה, איז ווען איז דא א ביאה פסולה ווי איז דא א ביאה פסולה, איז צוויי אופנים איז דא א ביאה פסולה, אדער טאמער א מענטש געבט א גט פאר איין פרוי און נאכדעם איז ער מייבם די צווייטע פרוי, איז דער יבום איז א ביאה פסולה, פארוואס ווייל נאך א גט איז דאך שוין דא דא א פראבלעם פון כיוון שבנה שוב לא יבנה, מען טאר נישט בעצם מייבם זיין ער גייט איז מייבם דאס א ביאה פסולה אדער נאך מאמר ס'טייטש אז מען מאכט מאמר מען מאכט קידושין מיט איין פרוי און שפעטער איז מען מייבם די צווייטע פרוי איז אויך דא א פראבלעם פון בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים איז ביי ביידע די אופנים האבן מיר געזען דאס א ביאה פסולה וואס איז נישט מפקיע אינגאנצן די זיקה וואס טייטש נאך אזא סארט ביאה קען מען נאך מאכן אנדערע זאכן אויכעט? פרעגט די גמרא פארוואס טאקע? ענטפערט די גמרא אמרי די תירוץ אויף דעם איז אזוי, ס'טייטש אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ס'דא צוויי סארט ביאה פסולה, ס'דא אזא סארט ביאה פסולה נאך א גט, און ס'דא א ביאה פסולה נאך מאמר, מילא זאגט די גמרא אזוי, אי ביאה אחר הגט היא, לגבי א ביאה נאך א גט, איז די גזירה, גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה, ס'טייטש אז מענטשן וועלן זען אז א ביאה נאך א גט איז א גוטע ביאה, וואס טייטש אז מ'געט א גט פאר איין פרוי און שפעטער מאכט מען יבום מיטן צווייטן פרוי? זאגן חזל מ'דארף נישט חליצה, וואס טייטש די תיק איז פארמאכט, די יבום איז א גוטע יבום? עלן מענטשן זיך אויך מורה היתר זיין אז נאך מ'מאכט חליצה מיט איין פרוי קען מען אויך מייבם זיין די צווייטע פרוי, און דאס איז דאך אוודאי נישט אזוי, און דערפאר האבן חזל גוזר געווען אז א ביאה נאך א גט איז נישט קיין גאנצע ביאה, ס'איז א ביאה פסולה, און די זעלבע זאך ואי ביאה אחר מאמר היא, די ביאה וואס מ'מאכט נאך מאמר, טייטש לאמיר זאגן מ'מאכט מאמר מיט איין פרוי און שפעטער ביאה מיטן צווייטן פרוי האבן מיר אויך געזען דאס איז א ביאה פסולה, איז גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה, איז אויך דא איז דא א גזירה אז מענטשן וועלן זאגן אז א ביאה איז חל נאך מאמר, ס'טייטש מ'מאכט מאמר מיט איין פרוי שפעטער ביאה ביים צווייטן פרוי, זאגסטו מיר דער ביאה איז א ביאה, ס'טייטש דער יבום איז א יבום, דער תיק איז פארמאכט, ער וועט ער וועט מארגן איינער זאגן, פיין, מ'איז מייבם איין פרוי, אזוי ווי ביי קידושין, מ'איז מייבם איין פרוי, מ'איז מייבם די צווייטע פרוי, איז אויך די יבום פון די צווייטע פרוי א גוטע יבום, און דאס איז דאך אוודאי נישט אזוי. און דערפאר האט מען גוזר געווען אז סיי נאך מאמר און סיי נאך גט העלפט נישט קיין יבום, וואס טייטש ס'איז א ביאה פסולה, כדי מענטשן זאלן נישט א טעות האבן און זאגן אז נאך חליצה און נאך יבום העלפט יא יבום, העלפט אויך יבום. דאס איז די גזירה. ווייטער, ומאי טעמא אמור רבנן האי חליצה פסולה אין אחריה כלום, פארוואס ביי חליצה זעט מען ס'איז נישט אזוי, טייטש ביי א חליצה נאך א גט, און ביי א חליצה נאך מאמר, זעהט מען נישט אז חזל זאלן זאגן אז ס'איז א חליצה פסולה, נאר דארט זעהט מען אז אין אחר חליצה כלום, אז די חליצה איז א חליצה און ס'האקט אלס אפ און די תיק איז פארמאכט, פארוואס טאקע? זאגט די גמרא, אמרי, די תירוץ איז, מאי לגזור, ווייל וואסערע גזירה איז דא שייך צו מאכן? עסט מיר וועלן זאגן נגזור חליצה אחר הגט, משום חליצה אחר חליצה, וואס טייטש עסט מיר זאגן אז מ'זאל גוזר זיין אז חליצה נאך א גט זאל זיין א חליצה פסולה, פארוואס? ווייל מארגן העט איינער זאגן אז חליצה העלפט נאך א גט, איז פשט חליצה העלפט אויך נאך חליצה. זאג מיר וואס די פראבלעם? כל כי הני תחלוץ ותיזיל, וואס עפעס א פראבלעם אז דא אפאר פרויען איינער געט חליצה פאר אלע פרויען? וואס שאדט עס? שוין העט איינער זאגן אז מען קען געבן חליצה פאר צען פרויען, געב חליצה. דאס איז נישט קיין פראבלעם, ס'טייטש אויף דעם איז נישט דא וואס גוזר צו זיין. ווייטער העסטו מיר זאגן לגזור חליצה אחר מאמר, משום חליצה אחר ביאה, וואס טייטש אזוי? אפשר איז יא דא עפעס איין גזירה וואס מען קען דא מאכן, אז חליצה נאך מאמר זאל מען גוזר זיין זאל נישט העלפן, זאל זיין א חליצה פסולה, פארוואס? ווייל מארגן קען זיין מענטשן וועלן נכשל ווערן, טאמער דו זאגסט מיר אז חליצה נאך מאמר איז א חליצה כשרה, איז מארגן העט א מענטש זאגן אז חליצה נאך ביאה איז אויך א חליצה כשרה, וואס טייטש לאמיר זאגן איינער איז מייבם איין פרוי און שפעטער מאכט ער חליצה מיטן צווייטן פרוי, עלן מענטשן זאגן אז די חליצה פון די צווייטע פרוי האט געהאלפן, אבער, זאגט די גמרא, דאס איז אויך נישט קיין פראבלעם, פארוואס, זאגט די גמרא, ווייל קיינער גייט זיך נישט איינרעדן אז די חליצה וואס מען מאכט מיט די צווייטע פרוי איז פטר'ט די ערשטע פרוי, ס'טייטש קיינער וועט זיך נישט איינרעדן אז נאך וואס מ'איז מייבם איין פרוי, יעצט גייט ער און מאכט חליצה מיט די צווייטע פרוי, אז יעצט די ערשטע פרוי קען אוועקגיין אן א גט, קיינער רעדט זיך דאס נישט איין, פארוואס, ווייל אטו חליצה אחר מאמר, מי לא בעיא גט למאמרו, ווייל אפילו אין חליצה נאך מאמר, וואס מען האט געשמועסט אז דאס איז א גוטע חליצה און ס'האקט אלעס אפ, די תיק איז פארמאכט, אבער דער מאמר, כאטש מען האט געמאכט מאמר מיט איין פרוי, חליצה מיט די צווייטע פרוי, יעדער פארשטייט אז דער מאמר וואס מען האט געמאכט מיט די ערשטע פרוי, פאר איר דארף מען נאך געבן א גט, וואס מיינט דאס די חליצה פארמאכט די תיק, חליצה פארמאכט די תיק מיינט פון דא און ווייטער, אז נאך די חליצה, נאך דעם וואס מאכט חליצה מיטן צווייטן פרוי, עט שוין גארנישט העלפן קיין גיטין מיט קיין קידושין שוין גארנישט דא פון דא און ווייטער, אבער די פראבלעמען וואס מען האט געמאכט אמאל, די מאמר וואס מען האט געמאכט מיט די ערשטע פרוי, זי דארף אוודאי א גט, איז די זעלבע זאך זאגט די גמרא דא, חליצה אחר ביאה נמי בעיא גט לביאתו, ס'טייטש יעדער וועט אויך פארשטיין אז טאמער מ'איז מייבם איין פרוי און שפעטער מען געט חליצה פארן צווייטן פרוי, אפילו עס זאל זיין איינער וואס וועט זיך איינרעדן אז די חליצה פארן צווייטן פרוי האט עפעס געטון, אבער קיינער וועט זיך נישט איינרעדן אז די ערשטע פרוי דארף נישט קיין גט, און ממילא קיין מכשול קען דא נישט ארויסקומען, און ממילא זאגט די גמרא האט נישט אויסגעפעלט צו גוזר זיין אז א חליצה פסולה זאל נישט העלפן אז א חליצה פסולה זאל נישט אפהאקן דעם תיק, פעלט נישט אויס אזא גזירה און טאקע א חליצה פסולה אפילו נאך א גט אפילו נאך א מאמר האקט אפ די גאנצע זאך און אלעס וואס מען טוט נאכדעם איז גארנישט מיט נישט.